אין א קעלער פייכט און נאס, מיט א גרויסן הויזגעזינד, זומער קומט דארט נישט אריין פון דער ליבער זון קיין שיין, ווינטער בלאזט דער ווינט, כ'גיי מיין גאנצן לעבן אום, ס'הערט פון מיר נאר וואו איך קום, האנדל! האנדל! האנדל! אוי, איך האב נאך א ווערטל פיל, נאר איך טראג זיי אין דער שטיל, ווען איך קום אהיים ביינאכט, אפגעמאטערט און פארשמאכט, שיט איך זיי און שיט, עט! וואס האב איך זיך פאררעדט? האט איר נישט אן אלטע בעט? איך און די וועלט. ווען די גאנצע וועלט וואלט ליידן, גוט אליין זאל מיר זיין בלויז, וואלט איך דאן די וועלט די גאנצע איינגעלאדן אין מיין הויז. איך וואלט טרייסטן זי און צערטלען און געזאגט, ניט זארג זיך וועלט, ביז זי וואלט זיך צו זיך געקומען און אויף די פיס געשטעלט. ווען די וועלט געווען וואלט גליקלעך, איך אליין בלויז פול מיט לייד, וואלט איך דאן צו איר געקומען און געפאדערט, גיב מיר פרייד. אבער אז מיר ביידע ליידן, סיי די וועלט און איך אליין, האט די וועלט ניט וואו צו קומען און איך האב ניט וואו צו גיין. פארלוירן דאס קול. אין קלעמענקער גרויסן בית המדרש איז געווען צו ענדע דאס וואכעדיגע דאווענען. דער שטעטלשער חזן וואס זינגט יעדע תפילה אפילו בלייבט שפעטער, האט שוין צוזאמענגעלייגט דעם טלית און האט צו זיך געברומט מיט א ניגון דעם יום, די לעצטע עטליכע ווערטער פון יום האט ער ארויסגעלאזט חזניש הויך, און דעם לעצטן ווארט מות האט ער ווי זיין שטייגער איז געוואלט מאכן א קונץ, ארויפכאפן זיך גאר אויף דער הויכער אקטאווע נאך דעם אראפלאזן זיך נידעריג און טאקע באלד צוריק אין דער הויך. עס האט זיך אים אבער עפעס נישט איינגעגעבן. א טאן האט זיך פארטשעפעט אין האלז און איז ארויס נישט דאס. ער האט זיך דערשראקן, דערשראקענערהייט האט ער זיך אומגעקוקט צו שטייט נישט ווער נאנט נעבן אים. אז ער האט נעבן זיך דערזען דעם אלטן הענעך איז זיין שרעק קלענערער געווארן. ער האט געוואוסט אז הענעך איז טויב. גייענדיג אהיים מיטן טלית און תפילין אונטערן ארעם, האט אים דער נישט געראטענער טאן אין די אויערן געקלונגען און עס האט אים געמאכט טרויעריג. צו אלדי שווארצע יאר האט ער געמורמלט, דאס האט נאך ביז אהער ביי מיר קיינמאל נישט געטראפן. ער האט זיך אבער באלד דערמאנט אז פאר צוויי וואכן שבת בעת ער האט מיט די משרתים אין בית מדרש פארן עמוד געדאווענט, האט אים כמעט דאס אייגענע געטראפן ביים שמע ישראל ווען ער האט אליין זיך צעזונגען, צום גליק האט דאס קיינער נישט באמערקט, אלנפאלס האט מיט האט דער באס דערפון נישט גערעדט, און די דערנידערונג פון די צוויי וואכנדיגע נישט געראטענעם שמע ישראל און דעם היינטיגן אות איז ווי א שווערע שטיין אויפן הארץ ביי אים געלעגן. אים האט זיך געוואלט גייענדיג פרואוון נעמען נאכאמאל דעם טאן, נאר גראד איז די גאס פול געווען מיט מענטשן, און ער האט זיך געשטארקט איינצוהאלטן זיך ביי ביז ער וועט אהיים קומען. ער האט אנגעהויבן מאכן נישט נאך זיין געוואוינהייט גיכע טריט, און עס האט אויסגעזען ווי ער אנטלויפט פאר עמיצן. ער איז זיך אריין אין שטוב, האָט ער שטיל, אָן אַ גוט-מאָרגן, אַװעקגעלײגט דעם טלית און, אָפּרוענדיק זיך אַ ביסל פֿון גיכן גאַנג, האָט ער זיך גענומען צום זינגען. שױן? האָסטו קײן צײַט נישט? דער טאָג איז דיר קלײן! האָט די חזנטע זיך צעבײזערט, עס גריצלט דיך אַזױ אױך אין די אױערן? װי הײסט, עס גריצלט? האָט דער חזן דערשראָקן אױפֿגעשטעלט די אױגן. איך נעם אַ טאָן, און דו זאָגסט, עס גריצלט? װאָס הײסט, עס גריצלט? האָט אױף איר געקוקט מיט אײנעם. זײַנע בליקן האָבן שטום גערעדט, האָב רחמנות, זאָג נישט אַז עס גריצלט, װאָרעם אױב עס גריצלט בין איך אומגליקלעך, עקט זיך מײַן לעבן! נאָר די חזנטע איז געװען צו פֿיל פֿאַרטאָן און צעטראָגן װעגן אָנבײַסן, אַז זי זאָל קאָנען מיטפֿילן און פֿאַרשטײן װאָס עס טוט זיך מיט איר חזן, און זי האָט זיך נאָך מער צעשריִען. אוואדע גריצלט, וואס דען? איך ווער פארטויבט. מילא אז דו זינגסט נאך צוזאמען מיט די זינגערס מוז איך אויסשטיין, אבער איצטער אליין, וואס? דער חזן איז געווארן בלאס ווי קרייד, ער האט קוים אויסגערעדט, גרונע, וואס ביסטו משוגע, וואס רעדסטו? וואס טוסט זיך מיט היינט מיט אים? איז שוין גרונע פון געדולד ארויס, גענוג דיר שוין צו מאכן זיך נאריש, גיי וואש זיך עסן. עסן האט זיך דער חזן נישט געוואלט, נאר האט זיך באטראכט אז צוליב א רפואה מוז ער עסן, נישט עסן וועט נאך ערגער זיין, און ער האט זיך געוואשן, געמאכט די מוציא, האט ער געמאכט הויך און חזניש אויסגעזונגען און געקוקט אויף דעם ווייב צי באמערקט זי ווידער עפעס נישט, נאר דערויף האט שוין דאס ווייב גארנישט געזאגט, און דאָס האָט דעם חזן באַרויִקט. מיר דאַכט זיך נאָר, מיר דאַכט זיך נאָר, האָט ער זיך געטרייסט, ס'איז ווערט אַ שפּײַ, נישט אַזוי גיך פֿאַרלירט מען דאָס קול. ער האָט זיך אָבער דערמאָנט, אַז ער איז שוין אַלט פֿערציק יאָר, און בײַם חזן מאיר לידער האָט עס געטראָפֿן פּונקט אין דער זעלביקער עלטער. דאס איז געווען גענוג ער זאל זיך ווידער אנהייבן צו שרעקן. ער האט אראפגעלאזט דעם קאפ טיף און זיך פארטראכט, און באלד האט ער אויפגעהויבן דעם קאפ און א שטארקן געשריי געגעבן, גרונע! שאַ! וואס איז שרייסטו? שרייסטו ווי נישט מיט דיין קול? אוי לאז מיך לעבן! האט זיך דער חזן געבעטן, וואס רעדסטו נישט מיט מיין קול? מיט וועמענס קול רעד איך דען? אַ? וואס ווילסטו פון מיר? אין זיין קול האבן זיך טרערן געהערט.

גרונע האט דער חזן געפאדערט עס מעג זיין א רובל אן איי, צוויי רובל, פינף רובל, הונדערט רובל, הערסט? קאך מיר אפ צוויי שיטערע אייער און רעד נישט! ביסט איצט רק א גרויסער פארדינער האט זיך גרונע געקרימט, דו מיינסט שוין טאקע אז אויס? האט דער חזן זיך שטארק ניין גרונע ער האט איר געוואלט זאגן אז ער ווייסט נאכנישט אויף זיכער, א גליד שלאגט נאך, עס קען זיין אז אים דאכט זיך נאר, עס איז אפשר נאר אן איינבילדעניש, אבער ער האט דאס מורא געהאט ארויסצורעדן, און גרונע האט ניט פארשטאנען פארוואס ער שטאמלט, זי האט געקווענקלט מיט די פלייצעס. מיינע שונאים זי איז אַװעקגעגאַנגען אָפּקאָכן אײער. דער חזן האָט דערבײַ זיך צעזונגען, ער האָט זיך אױפֿמערקזאַם צוגעהערט צו יעדן טאָן, װי ער װאָלט זיך אַלײן עקזאַמינירט. װען ער איז נישט געװען אין שטאַנד צו באַקומען די הױכע אָקטאַװע, האָט ער זיך פֿאַרצװײפֿלט צעשריִען, גרונע! דערלאַנג גיכער די אײער! און די אײער האָט דער חזן איצטער געזען זײַן אײנציקע רעטונג. די חזנטע האָט אים אַ ברוגז פּנים צוגעטראָגן די צװײ אײער און האָט בײז אױסגעברומט, נאַ, אײערלעך, װילט זיך אים, מען דאַרט און מען קװאַרט. דער חזן האָט פֿאַר איר געװאָלט אױסגיסן זײַן האַרץ, זי זאָל נישט מײנען, אַז ער מײנט טאַקע די אײער. האָט ער געװאָלט זאָגן, גרונע, איך בין דאַכט זיך פֿאַרבײַ, ער האָט זיך אָבער געשטאַרקט און זיך אײַנגעהאַלטן, טאָמער דאַכט זיך מיר נאָר, האָט ער געטראַכט, און האָט זיך אָן װערטער גענומען טרינקען די אײער װי אַ רפֿואה. אױסטרינקענדיק די אײער, האָט ער געפּרוּװט מאַכן הױכע קונצישע חזנישע שטײגערס, אים האָט זיך עס אײַנגעגעבן, און ער איז פֿרײלעכער געװאָרן. נישקשה, גאָט לעבט, האָט ער געטראַכט, נישט אַזױ פֿאַרלירט מען מײַן קול. מילא, װאָס מאיר לידער, ער איז געװען אַ שיכּור, איך טרינק נישט, אױף אַ ברית, אַ מאָל, אַ מאָל אַ ביסל װײַן. עס האָט זיך אים געװיזן אַפּעטיט און האָט געשלונגען אַ ביסן נאָך אַ ביסן. נאָר זײַן פֿרײלעכקײט האָט לאַנג נישט געדױערט. דער פֿריִערדיקער נישט-געראָטענער טאָן האָט אים אין די אױערן אַ קלונג געטאָן. און האט זיך ווידער אנגעהויבן די מורא צו פארלירן דאס קול האט דעם חזן זיין גאנץ לעבן געמוטשעט זיין איינציגע זארג זיין איינציגע רעיון איז געווען וואס וועט דאס זיין ווען ער ווען ווען ער וועט דאס קול פארלירן איצט האט ער שוין אפילו אמאל געטראפן ער איז דעמאלט געווען אלט זיבענצן יאר און האט געהאט א טענארן שטימע און פלוצלונג האט ער זי פארלוירן. נאר דעמאלט האט עס אים נישט געהארט, פארקערט, עס האט אים נאך הנאה געטאן, ער האט געוואוסט אז דאס בייט זיך זיין שטים און ער וועט אין א האלב יאר ארום באקומען א באריטאן, אויף וואס ער האט מיט אומגעדולד געהאפט אז ער וועט באקומען דעם באריטאן, האט ער געוואוסט אז אויב ער וועט אים פארלירן איז שוין פארפאלן, קיין אנדער שטים קריגט ער נישט, און ער האט דעריבער שטארק דאס קול געהיט. ווער רעדט אז ער איז געווארן א בעל הבית'ל און אנגענומען קלעמענקער חזנות, האט ער נישט צוגעלאזט צום האלדז אז אים א ווינטל זאל א בלאז טאן, אין די גרעסטע היצן איז ער געגאנגען פארבונדן מיט א פאטשעלע, אייגנטלעך האט ער דאס קול נישט געהיט פאר די קלעמענקער בעלי בתים, ער איז געווען זיכער אז ווען ער וועט אפילו אינגאנצן דאס קול פארלירן, וועלן אים די קלעמענקער בעלי בתים פון חזנות נישט אפזאגן. זיינע שכירות וועט ער אלעמאל האבן, ווייל סיי ווי סיי טראגט מען אים די שכירות אין שטוב נישט אריין, נאר ער מוז אלע פרייטאג גיין פון שטוב צו שטוב אליין מאנען. און קלעמענקער אידן זענען ווייכהארציגע, זאגן קיינעם נישט אפ, ווער עס שטרעקט נאר אויס די האנט דאס קול האט ער געהיט און געשראקן זיך פאר פארלירן, עס בלויז פון ליבע צו זינגען, פון די קלעמענקער בעלי בתים האט דער חזן שטארק געהאלטן, אזוינע אידן זענען אין דער גאנצער וועלט נישטא, זיי זענען גרויסע עמי הארצים, זיי האבן קיין שום געפיל נישט, און ווען ער פלעגט מאכן פארן עמוד דאווענענדיג קונציגע שטייגערס, רייסן זיך אויף די העכסטע אקטאווע, איז דאס נאר געווען פאר זיך, ער האט דערפון גרויס הנאה געהאט, אויך פאר די אכט זינגער זיינע אין וועלכע ער האט די גאנצע וועלט געזען, די זינגער זיינען אים געווען איינגעבאקן טיף אין הארצן, און ווען א זינגער פלעגט אים זאגן, איי חזן, איי זינגט איר, פלעגט ער זיין אויף דער העכסטע מדריגה פון גליק. די אלע זינגער זיינען געווען אנגעפארענע פון פארשיידענע שטעט און שטעטלעך, זייערע אלע שמועסן און מעשות האבן זיך נאר געדרייט און געוויקלט אויף חזנות און נגינה, די מעשה און לעגענדע זענען געווען דאך דעם חזן'ס לעבן, ער פלעגט זיך יעדע מעשה שטארק פארטראכטן און פלעגט ארויסלאזן א טיפן זיפץ, א קלייניגקייט, נגינה, א שפילעכל צו זאגן, א געפיל, און איצטער ווען דער חזן האט אנגעהויבן מורא צו האבן פארן קול האט זיך אים אלץ געדאכט אז די זינגער זענען גאר אנדערע שלעכטע, זיי מוזן פון אים אונטער די אויגן לאכן, און האט זיך אנגעהויבן היטן פאר זיי, נישט צו נעמען פאר זיי א הויכן טאן זיי זאלן נישט דערקענען און ער האט דערפון נאך מער געליטן. און וואס וועלן זאגן די ארומיגע חזנים? דער געדאנק האט אים דעם חזן נאך מער געמוטשעט, ער האט געוואוסט אז ער האט געהאט א שם ביי די ארומיגע חזנים, מען האט פון אים שטארק געהאלטן, וועגן זיין קול האט מען פיל גערעדט, אים פלעגט זיך מאלן פאר די אויגן ווי עס שטייט א קאפעלע חזנים און רעדן שטיל און שאקלען טרויעריג מיט די קעפ, דאס באדויערן זיי אים. נעבעך, נעבעך, איר האָט געהערט דעם קלעמענקער חזן. בײַ דעם געדאַנק פֿלעגט ער זיך אין גאַנצן פֿאַרלירן, און אפֿשר דאַכט זיך מיר נאָר, פֿלעגט ער זיך אַזוינע שרעקלעכע מינוטן אָנהייבן טרייסטן און אַ פֿאַרגלײַך אָנהייבן זינגען, פּרוּוון זיך נעמען די העכסטע נאָטן, ער האָט אָבער פֿון שרעק פֿאַרלוירן דאָס געהער און האָט נישט געקענט זיך מיישבֿ זײַן, צי איז בײַ אים דאָס קול ווי געהעריק, צי נישט. אין פֿאַרלויף פֿון צוויי וואָכן איז זײַן פּנים געוואָרן בלאַס און מאָגער. די אויגן טיף איינגעגראבן און ער האט געפילט אז ער גייט אויס פון די כוחות. וואס איז מיט אייך חזן? האט אים אין דער צייט א זינגער א פרעג געטאן. הא? וואס איז מיט מיר? האט זיך דער חזן דערשראקן, מיינענדיג אז מען איז שוין דערגאנגען. וואס זאגסטו איז מיט מיר? דו ווייסט דען עפעס? הא? ניין, איך ווייס נישט. דעריבער פרעג איך דאס אייך. וואס זייט איר אזוי צערודערט? צערודערט זאגסטו? צערודערט? מער נישט ווי צערודערט? הא? מער נישט? דער חזן מוז קלערן וועגן א גרויסארטיגן ימים נוראים'דיגן שטיק האבן די זינגער זיך משער געווען. עס איז פארגאנגען נאך א חודש און דעם חזן האט די שרעק אלץ נישט אפגעלאזן, עס איז אים נמאס געווארן דאס לעבן. וועלט ער שוין וויסן אז ער האט געוויס דאס קול פארלוירן וואלט ער זיך אפשר בארואיגט, פארפאלן. א מענטש קען אייביג נישט לעבן, פארלירן דאס קול און שטארבן איז ביים חזן אלץ איינס געווען. דאס די ספקות, דאס ווארפן זיך צווישן יא און ניין, דאס בלאנדזשען אהין און אהער, דאס אלץ האט דעם חזן ביטער געמאכט דאס לעבן. איינמאל אין א דאנערשטיג פאר שבת האט דער חזן באשלאסן צו דערגיין דעם אמת, ער קען שוין מער נישט פארטראגן. עס איז געווען פארנאכט, דאס ווייב איז אוועק אין יאטקע נאך פלייש, און די משוררים זענען זיך צעגאנגען. עס איז נאר געבליבן דער חזן מיטן העלצטן זינגער יאסל באס. דער חזן האט אויף אים געקוקט, געעפנט דאס מויל און צוריק פארמאכט. עס איז אים געווען שווער ארויסצורעדן דאס וואס ער דא וויל. ענדליך האט ער נישט אויסגעהאלטן. יאסל, וואס איז חזן? זאג מיר, דו ביסט אן ערליכער מאן? יאסל האט אויסגעשטרעקט די אויגן אויף דעם חזן און האט געפרעגט, וואס עפעס היינט פרעגט איר מיר חזן? ברודער יאָסל, האָט זיך דער חזן שיער נישט פֿונאַנדערגעװײנט, ברודער יאָסל! ער האָט מער אַ װאָרט נישט געקענט אױסרעדן. חזן, װאָס איז מיט אײַך? ברודער יאָסל, זײַ אַן ערלעכער מאַן און זאָג מיר דעם אמת, דעם אמת! איך פֿאַרשטײ ניט, װאָס איז מיט אײַך, חזן? זאָג מיר דעם אמת, דו באַמערקסט אין מיר עפּעס אַ פֿאַרענדערונג? זייער, האָט יאָסל געענטפֿערט, קוקנדיק װי דער חזן איז בלײך און דאַר, זײער אַ גרױסע פֿאַרענדערונג. איצטער זע איך, אַז דו ביסט אַן ערלעכער מאַן, זאָגסט דעם אמת אין די אױגן. װײסט, װי לאַנג דאָס איז שױן? דאָס װעט שױן זײַן באַלד אַ חודש, האָט דער זינגער געענטפֿערט. יאָ, ברודער, אַ חודש, אַ חודש! איך האָב אָבער געפֿילט. דער חזן האָט אָפּגעװישט דעם שװײס, װאָס האָט באַדעקט זײַן שטערן, און האָט װײַטער געזאָגט. און ווי רעכנסטו יאסל שוין טאקע פארלוירן אויף אן אלעמאל? וואס פארלוירן? האט יאסל געפרעגט אנהייבנדיג צו פארשטיין גאר עפעס אנדערש, נו וואס פרעגסטו נאך? הא? וואס קען איך פארלירן? געלט? קיין געלט האב איך נישט, איך מיין פארשטייט זיך דאס קול. דא האט שוין יאסל אלץ פארשטאנען, ער איז געווען צופיל זינגער אז ער זאל עס נישט פארשטיין, מיט רחמנות'דיגן בליק האט ער געקוקט אויפן חזן און האט געפרעגט, געוויס? וואס געוויס? האט זיך דער חזן דערמונטערט, עס קען זיין אז נישט געוויס, אדרבה אדרבה, הלוואי זאל דאס טאקע זיין א טעות. יאסל האט געקוקט אויפן חזן, און ווי א דאקטער באגעט זיך מיט זיינעם א חולה, איז ער זיך מיט אים באגאנגען. נעם דא! האט ער געקאמאנדעוועט. דער חזן האט געהארכזאם ווי א שילער געצויגן דא! ציט! ציט! פיר פערטל! ציט! האט יאסל קאמאנדעוועט, איינהערנדיג זיך אינמיטן. דער חזן האט געצויגן, איצטער זייט מוחל נעמט רע דער חזן האט געצויגן רע דער זינגער האט זיך אפגעשטעלט טיף פארטראכט און האט באלד מיט א טרויעריגן טאן ארויסגעזאגט, עס איז נישט דאס! פארלוירן! טאקע אויף אייביג! האט דער חזן אויסגעשטעלט די צוויי דערשראקענע אויגן, וואס דען? א אינגעלע זייט איר? נאכאמאל וועט איר דען באקומען א שטים? און אין אייערן יארן שוין פארפאלן! דער חזן פארבראכן די הענט, א ווארף געטאן זיך צום טיש און אריינלייגן דעם קאפ אין די הענט זיך צעוויינט ווי א קינד. אויף מארגן האט דאס גאנצע שטעטל שוין געוואוסט פון דעם אומגליק אז דער חזן האט פארלוירן דאס קול. אויך א געשעפט האט יעקב דער שענקער, א פיינער בעל הבית געמאכט עס צו קליין געלט. וועט ער שבתים ווייניגער האלטן דעם עולם מיט זיין זינגעכץ. בעט ביי מיר א ביטערע ציבעלע פארן גאנצן קול זיינעם.

איינער א פענסטער א ברייטער א בייזער א פענסטער א באלעבאס קוקט ער אראפ מיט א באס היינט ביי אונז א חתונה אן אנדער פענסטער א שמאלס א לאנגס א פענסטער זי א קאקעטקע קוקט זי מיט א קוויטש היינט ביי אונז א חתונה. אַ קליין פֿענצטערל, קוים וואָס סע קוקט, באַרימט זיך הײַנט בײַ אונדז אַ חתונה. שטעקלעך פֿון קלאַנגען, שטעקלעך פֿון קלאַנגען שפּרינגען און פּויקן אויף די דעכער און וועקן אויף די שטיבער, שטיבער, הײַנט בײַ אונדז אַ חתונה, אַ רויעך. פון קוימען טאנצט ארויס א רויעך און צעפליט זיך אין די הויך מיט א בשורה צום הימל, הימל, היינט ביי אונז א חתונה! א באלעגאלע! א באלעגאלע פארט אהיים מיט זיין פערד און וואגן בארג אראפ, שרייען די שטיינער אונטער אים, באלד, באלד, באלד, באלד עפענט זיך דער טויער מיט א קוויטש אזוי ווי א מויל ווען עס גענעצט, היינט! ביי אונז א חתונה. א איד עסט וועטשערע. א איד עסט וועטשערע ביי זיך אינדערהיים, א פשוטע זופ. היינט ביינאכט איז די זופ א מחיה. דאס פענסטער איז אפן. א פרייליכע קולות פון די חתונה לויפן דורכן פענסטער און טאנצן אריין אין טעלער אריין. א מיידל אליין. א מיידל ליגט אויפן בעט, איינגענורעט אין א שאל. אַלע פֿרײען זיך איר איז אומעטיק, ערגער נאָך פֿון אַלע נעכט. אַלע האָבן חתונה. װען װעל איך? װי אַזױ װעט ער אױסזען? פֿון װאַנען װעט ער קומען? אפֿשר װעט קײנער ניט קומען? יאָרן גײען אַװעק, לאָזן איבער שרעק, אײן אַלײן. אַ בחור מיט אַ מײדל א בחור מיט א מיידל שפאצירן ווייט ווייט אוועק פון שטעטל און רעדן פון ביכער, פון דער ווייטער וועלט, פון נייע צייטן, אבער דאס אלטע קול פון דער חתונה שרייט זיי נאך, גייט גייט, איך וועל אייך אניאגן. א פארליבט פארל, א פארליבט פארל אין א גארטן

איז זיין זיסער פיין געזאנג, צוויי אין צוואנג איין באנק, צוויי פריינד איין פריינד, צוויי איינסן, גלידער, גליען, בליען, גלעטן, בעטן. מ'האט און מ'בעט, מ'טוט און מ'בענקט, מ'וויל, בעסער, הייסער, אייסער. נישטא בעסער, נישטא הייסער, נישטא אייסער, נאר ווי מען דארף, א ציטער, א צערטל, א צאפל, א צעפלאצל, אה, ס'איז זיי הייס און זיי ציטערן, ס'איז זיי גוט און זיי ווילן וויינען, זיי האבן נאך קיינמאל נישט חתונה געהאט, מאן און ווייב, מאן און ווייב גייען אין שטעטל, הענט אין ארבל, קעפ אראפגעלאזט, ער פאראויס, זי נאך אים אהיים, נישט פארליבט, נישט צוקריגט, גארנישט. די חתונה באגלייט זיי מיט באדויערן. צוויי אידן טרינקען לחיים. לחיים זאל גאט העלפן מיר זאלן טאקע, ווי זאגט מען, צוויי שוואכע אידן האבן נישט קיין פרנסה און האבן טעכטער, זיפצן ביידע טאטעס און קוקן זיך אין די אויגן. פון יעדן טאטע קוקט ארויס זיין הויזגעזינד. ווייב און קינדער האפן אויף זיין פלייצע אויף די קנייטשן אין זיין שטערן, טאטע טו זיך אן א כח, טראכט עפעס צו, זעסט דאך איין איד, גאט זאל העלפן מיר זאלן טאקע, ווי זאגט מען, צווייטער איד, ווי זאגט מען טאקע עפעס אזוי, אז מיר זאלן טאקע, ווי זאגט מען, ביידע אידן מיטאמאל צעוויגן זיך, צעזיפצן זיך, צעיאגן זיך אויפסניי, גאט זאל טאקע העלפן, עפעס טאקע אזוי, ווי זאגט מען. צוויי אידן זענען אריינגעפאלן אין א בלאטע פון בקשות און טאפטשען זיך אין איר, צוויי רעכטע הענט האבן זיך פארריגלט און הוידען זיך, זיי מיינען שוין אזוי צו פארבלייבן, צו וואס זיך דרייען איין אליין אין צווייען איז שטארקער, די קעפ שאקלען זיך אויף יא, מסכים. נאך צוויי אידן טרינקען לחיים, קורץ און שארף, גאט זאל העלפן, ביי קינדער, ביי אייניקלעך, ביי אור אייניקלעך און ביי. מענטשן ווילן אן א סוף עס זאל זיך ציען און ציען און מיר זענען אינאיינעם אייביג נאך צוויי אידן טרינקען לחיים, ביידע בעלי עגלות, ביידע חסידים, האבן שוין געטרונקען עטליכע מאל, טרינקען נאכאמאל, איין בעל עגלה באדויערט מיטן קאפ און זיפצט, דער רבי האט געזאגט א מענטש איז ניט מער פון א בהמה. פארשטייסט? מסתמא האט ער געמיינט נישט מער ווי א פערד, א רבי מיינט מער ווי ער זאגט, ער דארף נאר אנווייזן דעם ריכטיגן וועג, ווייטער דארפן מיר אליין דערפארן, ווי מען פארט ביינאכט אין פעלד אין פינסטער, א פייערל ווינקט פון ווייט, דאכט זיך אויס א פייערל אליין, מען קומט אהין, א פולע קרעטשמע, צווייטער בעל עגלה פארגאפט די אויגן אויסגעגלאנצט, ער זעט די וועלט, א גאנצע וועלט מיט איינגעשפאנטע פערד, מען שלעפט אלע אמאל שווערער. נאך צוויי אידן טרינקען לחיים, זיי זאגן שוין גארנישט, וואס זאלן זיי זאגן, ס'דען דען צו מיר צו זאגן אז א מענטש דארף האבן בטחון און זיך שטארקן לחיים? ווייבער טרינקען לחיים, ווייבער טרינקען נישט א זופ, שוין שיכור, איין אידענע, גאט זאל העלפן, און צעוויינט זיך, א צווייט אידענע, אז גאט העלפט א חתונה, פארגעסט מען כאטש די צרות אויף א וויילע. און צעוויינט זיך, א דריט אידענע, לאמיך נישט זינדיגן מיט די רייד, א שמחה דארף מען זיך פרייען, און כליפעט. צום באדעקנס, די כלה זיצט אויסגעפוצט אין ווייסן, דער בדחן שטייט אויף א שטול, די פידלעך נעבן אים, ווייבער ארום זיי זיפצן, ריכטן זיך צום וויינען. דריי אידענעס וויינען. איין אידענע האלט שוין אנגעגרייט דעם פארטעך, א צווייט אידענע וויינט שוין, מען מוז עס טאקע ווארטן אויפן בדחן, א דריט אידענע, זייער א גראבע, די הענט פארלייגט שמייכלט, בעט דעם בדחן מיט די אויגן, נו בדחן נו, איך וויל שוין וויינען, פון יעדע זאך האט זי הנאה, אפילו ווען זי וויינט, איין אידענע טראכט, א פערט אידענע, ני זי וויינט, ני זי לאכט, פארטראכט, אט לאכט מען, אט וויינט מען, א חלום. דער בדחן, דער בדחן זאגט מיט א טרויעריגן ניגון, וויין כלה'ניו וויין, מען לאכט און מען וויינט און מען ווייסט נישט אויף קלאר, מען חלומ'ט נאר דא און מען מיינט עס איז וואר, אזוי ווי מען שטייט אין חלום פון גליק, פאלט מען צום סוף ווי מען פאלט פון א בריק, און מען קען זיך ניט כאפן צוריק, וויין כלה'ניו וויין. פריער געווען א שדכן האט אריינגערעדט איצט איז ער א בדחן און באדויערט צום סוף וועט קומען א חזן און מאכן אל מלא רחמים דריי שליחים דער שדכן זאגט גוטס אין פאראויס דער בדחן זאגט אויס דער חזן רעדט שוין ניט צו מענטשן נאר צו גאט נאך דער וועטשערע פעטער משה טאנצט א גרויס געשטאלט די הענט צעשפרייט און שטייט אויף אין איין ארט אבער עס טאנצט זיך אין אים א טופ מיט א פוס נאך א טופ שוין אָט װיל איך, טאַנץ איך, אָבער איך טאַנץ נישט. װילן, װילן, ער װיל נישט, ער רײצט זיך, ער פֿירט צו להכעיס געגן װילן. װילן, װיל מיט אַ מאָל אַ טאַנץ טאָן, אַז פֿעטער משה כאַפּט נישט, װיל, װיל דער װילן דאָ. פּאַמעלעך דױערט לענגער, ס'איז בעסער, פֿרײד איז רײץ, כּוח איז געדולד, איך בין פֿעטער משה, אױף יעדער חתונה איז דאָ אַ פֿעטער משה, אַ גבֿיר אין דער משפּחה, אַ יחסן באַ דער װעלט, טייערע סחורה אין געפוצטע שטיוול, קינדער האט ער ניט, גיט ער אויס איינס נאך איינס, נעמט ער איידעמלעך און שנורן איינס און איינס, ער וויל אויך, א ווייב איז נישט גענוג, נאך, נישט גענוג צו זיין א בוים אין וואלד איבער וואלד אריבערבליען, א קוואל איז ניט צו שפריצן צו פארפלייצן, זע נאר, וויפיל פנימער ארום, ווייבער, אהההה, א וואלד פון ווייבער, קלעזמער, שטארקער, טרובע, רעווע גראב, א טופ אין סטיף, א טופ און טיף, אי, ער קענט נישט טאן וואס ער וויל, נאר וואס ער קאן, ווייבער וויל ער, טופּעט ער, קען טופּעט ער, אין מיטן אַ וועלט, אַ פֿעטער משה, פֿעטער משה וויל אַ וועלט. די מומע באַסע טאַנצט אַנטקעגן פֿעטער משה, גרויע קאָפּ, אויגן ליכט, לייכטע טריט, וויגט זיך ווייך, חסידיש, אידיש, פּריציש, שטיל, מאַמע, מיידל, איידל, פּנים בליט, קוקט אַראָפּ און שמייכלט מיט פֿאַרשעמט, פֿרום, פֿעטער משה, מײַן מאַן, אַ גרויסער ייִד, חב, גראָב, קאַפּאָטע צעשפּרייט. מוישעלע, זונדעלע מײַנס, זאָל מיר זײַן פֿאַר דײַנע ביינדעלעך. רבקה די אלמנה טאנצט אליין, פון ווייטן אוועק א לאנגער שלעפ ציט זיך, קורץ צאפלט זיך צו איר, כלה, איר מאן איז שוין נישטא, איר חתונה איז נאך דא דארט, אלע פרייען זיך נאך דארט, מען שפילט, מען טאנצט א געדריי, מחותנים ווינטשן מיר איר מזל טוב, איר זאלט אייך עלטערן מיטן מאן, זי טאנצט און וויינט. אַן אַלט זײדעלע טאַנצט. אַמאָל געטאַנצט אױף טעלער אַ יונג גרינג פֿױגל פֿלינק. איצט האָט ער מורא פֿאַר דער ערד, שטײט, דרײט מיט אײן פֿוס אױפֿן קנאַפֿל, דאָס היטל פֿאַרשײט אױף אַ זײַט, קוקט אין דורות װײַט צום אײגענעם אָנהײב און שמײכלט. אַלטע באָבעס טאַנצן אױך. באָבעלעך, ליאַלקעלעך, פֿאַרצײַטיקע צאַצקעלעך, ציטערן. האָט נישט מורא, האַלט זיך אױף, האַלט זיך אױף זיך. אלע האלטן זיך איין, איר האט שוין אפגעטאנצט אמאל נאכאמאל אמאל ווידער ווי געווען, קיינער ווערט נישט אויס, עס דאכט זיך בלויז אלטע קינדערלעך, טוי פאלט פייכט, טויעלעך פון טענער, פערעלעך פון קלאנגען, זעט זיי שיטן זיך, זעט זיי זיפן זיך, באלד וועט טאגן, פענסטער וועלן ליכטיגן, מארגן קומט ערשט אן, טעג נאך אן א שיעור, טאנצט אנקעגן זיי איבער דער חתונה, אַן אַלטער טאַנץ און גלאַנצט, אָפּגעלעבט און לעבט, בליט בלענדט, אַ דויערנדיקער טאַנץ פון אַמאָל, פון אַמאָל, אַלע אַמאָלן און מאָלן, אַלע האָבן לעבן, ס'הייבט זיך אָן מיט פרייד און טרויעריק צום סוף, און ווידער אָנהייב, באַרג אַרויף און באַרג אַראָפּ און ווידער ווייט, צוויי ווערן איינס, צעשיידן זיך צו ענד און ווידער ווערן ווען, שטעטל, ניט קיין שטעטל, וועלט,

און ווייב, נו, טאנצט א חתן מיט זיין כלה, חתן כלה, הא? טאנצט א בחור מיט א מיידל, אוי א בחור מיט א מיידל, צוויי מיידלעך האבן נאך נישט קיין חתנים, הא? צוויי מיידלעך וועלן אפשר שוין נישט האבן, אוי, אלע טאנצן, אלע טאנצן, שפילער שפילט, שפילט, שפילט, וועמען איר צעשפילט, און וועמען איר פארשפילט, וועמען איר צעוויגט, און וועמען איר פארוויגט. אַ מאַן מיט אַ װײַב, ער אַ דאַרער, אַ הױכער, זי אַ קורצע, אַ גראָבע. אין געמיט זײַנען זײ בײדע גלײַך, האָבן זיך שױן אױסגעגלײַכט. שבת בײַ נאַכט, די קינדער זײַנען זיך צעגאַנגען, איז מאַן און װײַב אַלײן אין הױז. ער, די. הענט אין די אַרבל, זי די הענט אין די אַרבל. זי קוקט אויף אים, ער קוקט אויף איר, ער וויל שוין גאָרנישט קוקן אויך. ער שווייגט, זי שווייגט. נו? האַ? וואָס זאָלן זיי רעדן? שוין אָפּגערעדט. שוין צוואַנציק יאָר אַז ער רעדט מיט איר. אַן אייגן ווייב. וויפל איז דער שיעור? אַמאָל, ווען ער איז געווען איר חתן און זי איז געווען זיין כלה, האָבן זיי געהאַט אַ סך צו רעדן. אי, רעדן, נישט זי, ער, זי האָט גערעדט. זי האָט געהערט. אַ מאָל איז בײַ אים געװען אַ שטערן, אַ צװײט מאָל די לבֿנה, אַ דריט מאָל די זון, אַ פֿערט מאָל דאָס אױג אין קאָפּ, אַ פֿינפֿט מאָל דאָס האַרץ, אַלע מאָל נידעריקער און נעענטער. אי, חתונה האָבן. זײ האָבן געמײנט, אײביק װעט זיך טאָן. איצטער טוט זיך שױן נישט. אַ מאָל. א ווייל, הע. זי זיצט, קוקט אויף אים און טראכט. אט קוק עס נאר אן, הא. און באדויערט מיטן קאפ. נישטא אין אים דער ברען וואס אמאל, איך, האב זיך ווייניג געענדערט, בלויז געווארן דיקער. איז דאך בעסער נאך, הא? וויל ער נישט מער. נע, מיינער הייסט עס. ער גייט ארום פאמעליך, סתם אזוי, ברומט א ניגון פון פארצייטן, בים, בום, בום. ס'איז דא א לאמפ, הענגט ער, אַ שאַפֿע, שטײט זי, ער שלעפּט זיך. ליגט אַ פּעקעלע שװעבעלעך, נעמט ער עס. ער דאַרף נישט קײן פֿײַער, אָבער גאָרנישט. ער זעט אותיות אױפֿן פּעקעלע, אָבער ער טראַכט נישט פֿון קײן אותיות. מאַן און װײַב אין אַ מוזיק-סטאָר. ער די הענט אין די ארבל, זי די הענט אין די ארבל, זי נעבן אים, איר קאפ איז ביי דער קעשענע פון זיין ראק, ער, צום אלטן וואס פארקויפט די רעקארדס, א גוטע וואך, זי מיט עטליכע טענער העכער, א גוטע וואך, ביידע מיטן זעלבן זיפץ, ער, גיט גיט מיר עפעס אזוי א איך וואלט וועלן, איר פארשטייט, אזוי א זעהט ער דאך אז דאס מויל אליין קען נישט זאגן, נעמט ער צו הילף די ערשטע צוויי פינגער פון זיין לינקע האנט און לאזט זיי זיך גלעטן ווי מען גלעט זייד, הערן ווי שארף פון זייד זינגט, זיין שטערן איז פארקנעטשט, די אויגן אביסעלע פארמאכט, קוקט אויפן אלטן און בעט שטומערהייט, עפעס אזעלכס, און קול שפרינגט ארויס מיט קלארע ווערטער, גיט אונז עפעס אזא וואס זאל אונז דערווארעמען,

איציק מאנגער, לאמיר זשע זינגען. לאמיר זשע זינגען פשוט און פראסט פון אלץ וואס איז היימיש ליב און טייער, פון אלטע בעטלער וואס שעלטן דעם פראסט און פון מאמעס וואס בענטשן דאס פייער, פון ארעמע כלות וואס שטייען מיט ליכט פאר בלינדע שפיגלען שפעט ביינאכט, און יעדער זוכט דאָס נאָענטע געזיכט, װאָס האָט איר ליבע אױסגעלאַכט. פֿון גורל-װאַרפֿער, װאָס רעדן פֿאַרשטעלט און נאַרן די לעצטע גראָשנס אױס, בײַ עגונות, װאָס שעלטן די װעלט און גײען דורך הינטערטירן אַרױס, פֿון דינסטן, װאָס האָרעװען ביטער שװער און באַהאַלטן דעם בעסטן ביסן פֿאַר די זעלנער, װאָס קומען בײַ נאַכט, די בעלי-בתּים זאָלן נישט װיסן.

פרייטאג בייטאג אין ארעמע הויפן פון גנבים וואס האבן פארפאסט און מוזן איבער די דעכער אנטלויפן פון שמאטע קלויבער וואס גראבלען אין מיסט און מיינען זיי וועלן אן אוצר געפינען פון דיכטער וואס האבן געגלויבט אומזיסט די שטערן און זענען אראפ פון זינען לאמיר זשע זינגען פשוט און פראסט פון אלץ וואס איז היימיש, ליב און טייער. פון אלטע לייט וואס שעלטן דעם פראסט, און פון קינדער וואס בענטשן דאס פייער. צוויי שוועסטערלעך צוויי שוועסטערלעך ליגן אין בעט, פלאפלט איינע און רעדט א שטייגער וואס דער הימל איז בלא און גרין איז דאס גראז, סארא פארב האט די ליבע. פליסטערט די צווייטע קוים, כ'האב זי געזען אין טרוים נאר כ'האב פארגעסן. צוויי שוועסטערלעך ליגן אין בעט, פלאפלט איינע און רעדט, שוועסטערל הער. ביטער די קארש, דער האניג זיס, געזאלצן די טרער. סארא טעם האט די ליבע. פליסטערט די צווייטע קוים. כ'האב אים געפילט אין טרוים נאר כ'האב פארגעסן. און מיר דעם פאעט איז א שאד. ווען ס'וואלטן די שוועסטערלעך גראד געווען געדענקען וואלט איך אייך ליבע פריינט א שענער לידל היינט געטון. שענקען. כ'האב זיך יארן געוואלגערט. כ'האב זיך יארן געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט פאר איך זיך וואלגערן אין דער היים. מיט איין פאר שיך, איין העמד אויפן לייב, אין דער האנט דעם שטעקן, ווי קען איך זיין אן דעם? כ'וועל נישט קושן דיין שטויב ווי יענער גרויסער פאעט, כאטש מיין הארץ איז אויך פול מיט געזאנג און געוויין. וואס הייסט קושן דיין שטויב? איך בין דיין שטויב. און ווער קושט עס? איך בעט אייך, זיך אליין. כ'וועל שטיין פארגאפט פאר דעם כנרת בלא, אין מיינע בגדים דלות אנגעטאן, א פארוואלגערטער פרינץ וואס האט געפונען זיין בלא. און בלא איז זיין היים פון תמיד אן. כ'וויל נישט קושן דיין בלא, נאר סתם אזוי ווי א שטילע שמונה עשרה וועל איך שטיין, וואס הייסט קושן דיין בלא? איך בין דיין בלא, און ווער קושט עס איך בעט אייך זיך אליין. כ'וועל שטיין פארטראכט פאר דיין מדבר גרויס און הערן די דורות אלטע קעמל טריט וואס וויגן אויף זייערע הויקערס איבערן זאמד תורה און סחורה און דאס אלטע וואנדערליד וואס ציטערט איבער די זאמדן הייסע בליט שטארבט אפ, דערמאנט זיך און וויל קיינמאל נישט פארגיין כ'וועל נישט קושן דיין זאמד ניין און צען מאל ניין וואס הייסט קושן דיין זאמד איך בין דיין זאמד און ווער קושט עס איך בעט אייך זיך אליין. דאס טעפל פון שלום עליכם. רבי, איך וויל אייך פרעגן א שאלה וויל איך אייך, איך ווייס ניט צו איר קענט מיך, צו איר קענט מיך נישט, איך בין יענטע, בין איך יענטע קורלאפניטשקע, און איך האנדל מיט הינער, און מיט אייער האנדל איך, מיט עופות, מיט גענז און מיט קאטשקעס. איך האב מיר מיינע שטענדיגע קונה'טעס האב איך מיר, צוויי דריי הייזער האלטן זיי מיך אונטער. זאלן זיי גאט געבן געזונט און אלדאס גוטס, ווארום איך זאל נאך דארפן צאלן פראצענט, וואלט נישט געקלעקט די חלה אויף דער המוציא, כאפ איך מיר א דרייערל כאפ איך אמאל דא אמאל דארטן דא גענומען דארט געגעבן דארט געגעבן דא גענומען און מ'דרייט זיך מישטיינס געזאגט אוואדע וואס וואלט איר קלערן ווען מיין מאן עליו השלום זאל מיר אצינד לעבן אה אה אה. כאטש אז מ'וויל שמועסן דאס אייגענע צוריק, האב איך קיין האניג פאר אים נישט געלעקט, ווארום קיין פארדינער זאל ער מיר מוחל זיין איז ער דאך נישט געווען, נאר געזעסן און געלערנט, געזעסן און געלערנט און געהארעוועט האב איך, און הארעווען בין איך געוויינט נאך פון קינדווייז אן, אין דער היים נאך ביי מיין מאן עליו השלום, מיין מאמען עליו השלום, באשע האט זי געהייסן, באשע די לעכטציערין, זי איז געווען א לעכטציערין. פלעגט אויספארקויפן חלב ביי קבצנים און ציען ליכט, מ'האט נאכנישט געוואוסט דעמאלט פון קיין גאז און פון קיין לעמפלעך מיט קיין גלעזלעך וואס טרישטשען אלעמאל, ערשט יענע וואך געפלאצט ביי מיר א גלעזל און פאר צוויי וואכן א גלעזל, יא אנטקעגן וואס איז געקומען צו רעדן אנטקעגן דעם וואס איר זאגט יונג געשטארבן, אז מיין משה בן ציון עליו השלום איז געשטארבן איז ער אלט געווען סך הכל זעקס און צוואנציג יאר אה נאכאמאל ווי אזוי זעקס און צוואנציג? נײַנצן איז ער אַלט געװען צו דער חתונה, אַ יאָר אַכט איז פֿאַראַן אַז ער איז געשטאָרבן, אינאײנעם איז נײַנצן און אַכט אַ פּנים אַזױ גרױס װי דרײַ און צװאַנציק. פֿאַרװאָס איז בײַ מיר אַרױסגעקומען זעקס און צװאַנציק? װײַל איך האָב פֿאַרגעסן די זיבן יאָר װאָס ער האָט געקרענקט, דאָס הײסט קרענקען האָט ער געקרענקט אַ סך מער, ער איז געווען פון תמיד אן א קראנקער, דאס הייסט אזוי איז ער אפילו געווען א געזונטער, נאר דער הוסט, דער הוסט האט אים אוועקגעלייגט, ער פלעגט נישט פאר אייך געדאכט שטענדיג הוסטן, דאס הייסט נישט שטענדיג נאר דעמאלט ווען דער הוסט איז אנגעקומען פלעגט ער זיך פארהוסטן, און אז ער האט זיך פארהוסט האט ער געהוסט און געהוסט און געהוסט, די דאקטורים האבן געזאגט אז ס'איז ביי אים א ספאזמע אזעלכע, וואס הייסט אזעלכס וואס אז מ'וויל הוסט מען, און אז מ'וויל ניט הוסט מען ניט. שטראם גראם מאך מיר א הארמידער. זענען זאלן זיי וויסן אין פרעמדע גערטנער שפרינגען ווי זיי ווייסן די דאקטוירים הייסט דאס ווער ס'האט דיך געשלייערט אט האט איר רבי אהרן דעם שוחט'ס יונגל יוקל הייסט ער עס האט אים וויי געטון א צאן האט אים וויי געטון האט מען אים געטון אלדינג געשפראכן געשטאכן און געזעהן אז ס'העלפט נישט גייט ער יוקל הייסט דאס און לייגט

יא, אקעגן וואס עס איז קומען צו רעדן, אקעגן דעם וואס איר זאגט אן אלמנה, איך בין געבליבן אן אלמנה, ניט דא געדאכט נאך נאך יענעם הייסט עס, מיט א קליין קינד און מיט א האלבע שטוב אויף די קאפצאווניקעס, די אנדערע פון לייזער דעם סטאלער'ס דירה, אויב איר ווייסט, נישט ווייט פון דער באד, וועט איר דאך מיך פרעגן, וואס עפעס א האלבע שטוב, מחמת די אנדערע האלבע איז נישט מיינע, זי געהערט צו מיין שוואגער געהערט זי, עזריאל הייסט ער, איר קענט אים אליין איז ער א. א וועסעלקוטער פון וועסעלקוט, א שטאט אזעלכע און האנדלן האנדלט ער האנדלט ער מיט פיש, און פארדינט קיין עין הרע זייער שיין, עס ווענד זיך ווי דער טייך האלט, איז אין דרויסן שטיל כאפט זיך פיש און ס'כאפט זיך פיש איז וואלוול, איז אין דרויסן א ווינט כאפט זיך נישט קיין פיש און פיש איז טייער פיש.

טפֿו זאָלסטו ווערן, זאָג איך צו אים, נעם גיי רעד מיט אַ גראָבן יונג, אַנטקעגן וואָס איז עס קומען צו רעדן קעגן דעם, וואָס איר זאָגט, אין אַן אייגענע דירה, אַוודאי איז גלייכער אַן אייגן ווינקעלע, איידער שלעפּן זיך אין שכנות, ווי זאָגט איר, מיינט ניט נישט יענעם, נישט מיינס איז נישט יענעמס, האָב איך מיר הייסט עס מיין האַלבע שטוב, אַ שטיקל נחלה, נישט פֿאַרזינדיקן, נאָר איך בעט אייך. צו וואס באדארף איך אן אלמנה מישטיינס געזאגט מיט איין און איינציג קינד א גאנצע האלבע שטוב פאראן וואו דעם קאפ אנידער צו לייגן גענוג בפרט אז מ'דארף זי דעקן די שטוב זי שטייט שוין א היבשע עטליכע יאר נישט געדעקט שטייט זי דערקוטשעט ער מיר דער זיסער שוואגער מיינער עזריאל הייסט עס מ'זאל זי דעקן צייט זאגט ער אז מ'זאל זי דעקן נו זאג איך למאי זשע דעקט. מען זי נישט, זאָגט ער, לאָמיר זי דעקן. זאָג איך, לאָמיר זי דעקן, דעקן, דעקן, דעקן, דעקן, און דערבײַ בלײַבט עס, און אַף דער אַף דעקן באַדאַרף מען דאָך שטרױ, און פֿון שינדל שמועסט מען נישט, װוּ זשע האָב איך אַף שינדל?